בעזרת השם יתברך, מסכת שבת, דף סמך ה' מ'האמער געזעהן אין די משנה, אין דף סמך ד' עמוד ב', אז א פרוי מעג ארויס גיין שבת, און מ'האמער געזאגט די זעלבע זאך בעצם א מאן, במוך שבאזנה, ובמוך שבסנדלה, ובמוך שהתקינה לנדתה, מיט אזא שטיקל קאטן א שטיקל צמר גפן וואס מ'שטעלט אריין אין די אויער, כדי איינצוזאפן די לחלוחית פון די אויער, אדער ס'איז דא אזא מוך וואס מ'לייגט אריין אין די שיך, די שיך זאל זיך אנטון גרינגערהייט, זאל זיין באקוועם, און ס'איז דא א מוך וואס א נדה נוצט, די אלע זאכן מעג מען טראגן שבת, ס'הייסט נישט קיין משא, ס'איז א דרך מלבוש, ס'איז א זאך וואס מענטשן טוען נארמאל, און ממילא מעג מען דאס טראגן. זאגט יעצט די גמרא, דף סמך ה' עמוד א' אויבן, ובמוך שבאזנה, תני רמי בר יחזקאל, והוא שקשור באזנה, ס'טייטש ס'דארף זיין צוגעבינדן צו די אויער, טאמער ס'איז נישט צוגעבינדן צו די אויער, איז דא א חשש אז ס'וועט אראפפאלן, און די פרוי וועט עס אויפהייבן,

האט רבא געזאגט, ניין, ביי א נדה איז אנדערש, אף על פי שאינו קשור לה, אפילו ס'איז נישט צוגעבינדן מעג זי ארויסגיין מיט דעם, פארוואס? כיוון דמאיס לא אתיא לאתויי, ווייל היות וואס ס'איז פארמיסט, ס'איז דאך פארשמירט אינגאנצן דער מוך, און ממילא אז ס'וועט אראפפאלן אין רשות הרבים עט זי עס נישט אויפהייבן, איז נישט דא קיין שום חשש, זאגט די גמרא, בעא מיניה רבי ירמיה מרבי אבא, האט רבי ירמיה אן איבעיא געפרעגט פון רבי אבא, עשתה בית יד מהו, ס'טייטש וואס איז טאמער די פרוי האט געמאכט אויף דעם מוך א בית יד? א שטיקל סחורה, א שטיקל צמר גפן וואס שטעקט זיך ארויס, וואס דארט קען מען עס אנכאפן, דאס גייט נישט אריין אינעווייניג, מילא די חלק איז ריין, איז אפשר הייסט דאס נישט פארמיסט, ווייל מען קען דאך עס אנכאפן און מילא אפשר דא איז יא דא א חשש אז די פרוי וועט עס אויפהייבן, אמר ליה האט רבי אבא געענטפערט ניין, מותר, די פרוי מעג אויך ארויסגיין מיט אזא מוך, זאגט די גמרא איתמר נמי, מיר האבן עס אויך געלערנט אמר רב נחמן בר אושעיא אמר רבי יוחנן, עשתה לה בית יד, מותר, אפילו מיט א בית יד, ס'איז דא ווי אנצוכאפן וואס איז נישט פארמיסט, איז עס אויך מותר, פארוואס, ווייל א פרוי עט עס נישט אויפהייבן אין רשות הרבים. זאגט די גמרא ווייטער, רבי יוחנן נפיק בהו לבי מדרשא, רבי יוחנן פלעג ארויסגיין אין בית מדרש לויט ווי רש"י איז דא מסביר, רש"י ברענגט דא צוויי פשטים, אבער אין די ערשטע פשט איז רש"י מסביר אז רבי יוחנן פלעג גיין אין בית מדרש מיט א מוך אין זיין אויער אפילו ס'איז נישט געווען צוגעקניפט, וחלוקין עליו חבריו, און זיין חברים האבן זיך געקריגט אויף אים און זיי האבן געהאלטן מ'טאר נישט ארויסגיין שבת אין א רשות הרבים טאמער די מוך איז נישט צוגעקניפט. ר' ינאי נפיק בהו לכרמלית, זאגט די גמרא א ענליכע מעשה, ר' ינאי פלעג ארויסגיין מיט א מוך אין די אויער צו אין די שיך אין א כרמלית אויך ווען ס'איז נישט צוגעקניפט, וחלוקין עליו כל דורו, און די אלע חכמי הדור האבן זיך געקריגט אויף ר' ינאי, וואס טייטש ר' ינאי האט געהאלטן אז די אלע גזירות פון די חכמים אז מ'טאר נישט טראגן די אלע זאכן דאס איז נאר אין א רשות הרבים נישט אין א כרמלית, און ממילא אין א כרמלית האט ער עס יא געטראגן אפילו ס'איז נישט געווען צוגעבינדן. און אויף דעם האבן זיך די חכמי הדור געקריגט, פרעגט אבער די גמרא, ווי האט זיך רבי יוחנן געקענט אזוי פירן, רבי יוחנן און רבי ינאי, והתני רמי בר יחזקאל והוא שקשור לה באזנה, מ'האט מען דאך געזען א ברייתא אז ס'דארף יא זיין צוגעקניפט, צוגעבינדן, און וויאזוי זענען זיי ארויס מיט דעם מוך אפילו ס'איז נישט צוגעבינדן? ענטפערט די גמרא, לא קשיא, ס'איז נישט שווער, הא דמיהדק, הא דלא מיהדק, וואס טייטש רבי יוחנן, ווען ער איז ארויסגעגאנגען מיט דעם מוך אין זיין אויער, רעדט זיך טאקע נישט ביי א ציור וואס ער האט עס צוגעבינדן, ער האט עס טאקע נישט צוגעבינדן, אבער ער האט עס גוט שטארק אריינגעשטופט, אויף אן אופן זאל נישט קענען ארויספאלן, און במילא ר' יוחנן האט געהאלטן אז דאס אליין איז אויך גענוג, מען דארף עס נישט ממש צוקניפן, מה שאין כן זיין חברים האבן זיך געקריגט אויף אים, און זיין חברים האבן געהאלטן אז מען דארף עס צוקניפן ממש. זאגט אונז די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען די משנה בפלפל ובגלגל מלח, וואס איז דאס פלפל און גלגל מלח, אונז האבן עס שוין אויסגעשמועסט אין די משנה, זאגט די גמרא, פלפל לריח הפה, מען לייגט אריין פלפל אין מויל ווייל די מויל שמעקט נישט גוט, גלגל מלח, מען לייגט אריין זאלץ אין מויל לדורשיני, ווען די ציין טוט וויי, איז געווען דאס א דרך רפואה במילא די ביידע זאכן מעג מען טוהן. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האבן געזעהן אין די משנה וכל דבר שנותנת לתוך פיה, יעדע זאך וואס א פרוי לייגט אריין אין די מויל פון פאר שבת מעג מען טראגן שבת, ברענגט די גמרא אזעלכע דוגמאות, זנגבילא, אי נמי דרצונא, זנגבילא דאס איז זנגביל, דזשינדזשער, דרצונא, דאס איז קינמון סינימען, וואס דאס מעג מען ארויס גיין שבת, פארוואס ווייל די אלע זאכן זענען צרכי רפואה, און במילא איז די דרך צו גיין מיט דעם, און ס'הייסט נישט קיין משא, און ווי לאנג מ'לייגט עס אריין אין די מויל פאר שבת, קען מען מיט דעם שבת ארויס גיין, שבת אליין האבן מיר געזען טאר מען עס נישט אריין לייגן אין מויל, האבן מיר געזען די מפרשים זענען מסביר, אל אדער ווייל די חברים קוקן דאס צו, און זיי ווייסן נישט ס'איז דרך רפואה במילא זאגן זיי ס'איז א הערמה, דער מענטש וויל סתם טראגן ער האט געטראפן א היתר לייגט עס אריין אין מויל, אדער פשט ווייל טאקע דער גאנצער היתר איז אז ס'איז לצרכי רפואה טאמער ס'איז נישט לצרכי רפואה טאר מען דאס נישט טון און מ'לייגט עס אריין שבת איז דאך דא שבת א פראבלעם פון רפואה פארדעם לכתחילה טאר מען דאס נישט טון. זאגט די גמרא ווייטער מ'האבן געזען די משנה שן תותבת שן של זהב רבי מתיר וחכמים אוסרים א גאלדענע ציין איז רבי לאט עס טראגן שבת די חכמים לאזן עס נישט טראגן שבת, און ווי מיר האבן מסביר געווען פשט אין משנה, רשי דא איז מסביר אזוי און אין די משנה האט רשי מסביר געווען אנדערש, אבער אונז האבן שוין דארט אויסגערעדט אז די טעם איז ווייל א גאלדענע ציין איז גאר חשוב, איז דא א חשש די פרוי העט עס ארויסנעמען פון מויל באווייזן פאר איר חבר'טעס, פארדעם האלטן די חכמים אז מען טאר נישט, רבי קריגט זיך רבי זאגט ס'איז נישט דא אזא חשש, זאגט די גמרא אמר רבי זירא, האט רבי זירא געזאגט לא שנו אלא של זהב, דאס איז נאר א גאלדענע ציין, אבל בשל כסף, א זילבערנע ציין, דברי הכל מותר, איז יעדער מודה אז ס'איז מותר, מען מעג דאס ארויסטראגן שבת, פארוואס? ווייל א פרוי העט זיך נישט באווייזן מיט א זילבערנע ציין, א זילבערנע ציין איז נישט אזוי שיין ווי גאלד, תניא נמי הכי, מיר האבן עס אויך געלערנט אין א ברייתא, בשל כסף, דברי הכל מותר, של זהב, רבי מתיר וחכמים אוסרים, די מחלוקת איז נאר ביי גאלד, נישט ביי זילבער. יעצט אונז וועלן מיר אויך אויסרעדן די צווייטע פשט וואס רשי ברענגט, וואס דאס האט רשי געברענגט אין די משנה, אז די סיבה וואס מען קריגט זיך דא ביי א גאלדענע ציין, איז נישט טאמער זי וועט עס באווייזן פאר איר חבר'טעס, נאר פונקט פארקערט, א פרוי וואס האט א גאלדענע ציין, שעמט זיך מיט די גאלדענע ציין, און במילא איז דא א חשש די חבר'טעס עלן חוזק מאכן פון איר און זי העט עס ארויס שלעפן פון מויל, און אויף דעם האלט רבי עס איז נישט דא אזא חשש, זאגט יעצט די גמרא, און אונז עמיר לערנען דא לויטן ערשטן פשט אז די חשש דא איז אז זי העט עס באווייזן פאר די חבר'טעס, איז ווי די גמרא פארשטייט יעצט וואס איז די טעם אז רבי האלט אז ס'איז נישט דא די חשש, פארוואס האלט רבי די פרוי העט נישט באווייזן איר ציין פאר די חבר'טעס, לכאורה די טעם איז ווייל ס'איז א גנאי פאר א פרוי, א פרוי שלעפט ארויס א ציין ווייזט אז ס'פעלט א ציין, און במילא זאגט רבי זי העט קיינמאל נישט ארויס שלעפן א ציין צו באווייזן ווייל ס'איז נישט דא מיט וואס זיך צו באווייזן, זאגט די גמרא אמר אביי, האט אביי געזאגט, רבי ורבי אליעזר ורבי שמעון בן אלעזר, די דריי תנאים, כולהו סבירא להו, דכל מידי דמיגניא ביה לא אתיא לאחויי. וואס טייטש די אלע תנאים זענען מסכים צו די סברה אז א זאך וואס ברענגט צו א בושה, עט א פרוי נישט באווייזן פאר איר חבר'טעס, און די גמרא רעכנט אויס, רבי הא דאמרן, רבי האט מען דאך יעצט געזען אז רבי האלט, א פרוי עט נישט ארויסשלעפן א גאלדענע ציין, אפילו גאלד איז שיין, אבער זי עט זיך נישט פארשעמען אין דעם, רבי אליעזר דתניא רבי אליעזר האט מען שוין אויך בעצם געהאט ווען מ'האט געלערנט אין א ברייתא, רבי אליעזר פוטר בכובלת ובצלוחית של פלייטון, אז די אלע מיני בשמים וואס פרויען האבן זיך געדרייט מיט דעם, זאגט רבי אליעזר מען מעג מיט ס'איז מותר לכתחילה ארויסצוגיין מיט דעם שבת, פארוואס ווייל דאס ווייזט אז די פרוי שמעקט נישט גוט במילא זי וועט זיך נישט באווייזן מיט דעם פאר די חבר'טעס, רבי שמעון בן אלעזר וואס איז דער רבי שמעון בן אלעזר דתניא האבן שוין אויך געהאט אין א ברייתא כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר כל שהוא למטה מן הסבכה יוצאה בו למעלה מן הסבכה אינה יוצאה בו אז א זאך וואס ליגט אונטער די הוט וואס די הוט דעקט צו די האר די סבכה וואס ליגט אונטער דעם מעג מען ארויסגיין מיט דעם שבת ווייל ס'איז נישט דא קיין חשש די פרוי וועט עס ארויסשלעפן ווייל ס'קען זיין זי וועט אויפדעקן איר האר מיט דעם, זי וועט זיך שעמען, ס'א גנאי, זעהן מיר די אלע דריי תנאים האלטן פון די סברה. זאגט די הייליגע משנה, די משנה רעכנט דא אויס נאך זאכן וואס א פרוי מעג טראגן שבת, זאגט די משנה, יוצאה בסלע שעל הצינית, מען מוז זעהן, א סלע דאס איז א מטבע וואס מען פלעג לייגן אויף די פיס, ווען ס'איז געווען א פצע, א וואונד אויף די פיס פלעגט מען לייגן א סלע, מעג מען מיט דעם ארויסגיין שבת, ווייטער זאגט די משנה, הבנות קטנות יוצאות בחוטין ואפילו בקיסמין שבאזניהם, מיידלעך מעגן ארויסגיין, אמאליגע צייטן פלעג מען מאכן א לאך אין די אויער כדי צו קענען אריינלייגן אוירינגלעך, אבער מען האט נישט געקויפט קיין אוירינגלעך פאר קליינע מיידלעך, נאר וואס מען האט אריינגעלייגט די לאך זאל זיך נישט פארמאכן האט מען אריינגעלייגט אזעלכע חוטין אזעלכע שטריק, אדער מען האט אריינגעלייגט קיסמין דאס איז אזעלכע העלצערלעך, אבער די ביידע זאכן זאגט די משנה, מען מעג דאס ארויסטראגן שבת, ס'נישט דא קיין חשש מען וועט עס ארויסשלעפן, ווייל דאס איז דאך נישט קיין תכשיט, און נאך מער די קיסמין, וואס דאס איז סתם א שטיקל האלץ, וואלט יא געווען א צד צו זאגן אז ס'הייסט א משא, זאגט די משנה ניין, ס'איז א דרך מלבוש און ממילא מעגן מיידלעך ארויסגיין מיט דעם, זאגט די משנה ווייטער, ערביות, פרויען וואס וואוינען אין די אראבישע לענדער, יוצאות רעולות, מעגן ארויסגיין מיט זייער בגדים וואס זיי גייען זיי גייען אנגעטוהן זענען געגאנגען אנגעטוהן דעמאלטס אזוי ווי די אראבערס צוגעדעקט די גאנצע פנים נאר די אויג איז געווען אויפגעדעקט איז דאס איז די דרך מלבוש ביי זיי הייסט עס נישט קיין משא במילא מעג א פרוי וואס וואוינט אין יענע לענדער אזוי גיין שבת ומדיות פרויען אידן וואס פלעגן וואוינען אינעם לאנד מדי פרופות מעגן ארויסגיין פרופות וואס מיינט פרופות? פרופות איז טייטש זיי פלעגן גיין מיט אזעלכע לאנגע בגדים וואס וויאזוי האט מען עס פארמאכט מען האט עס פארמאכט ס'האט נישט געהאט קיין קנעפלעך. נאר אויף איין זייט בגד איז געווען א שטריקל, און די צווייטע זייט בגד איז געווען א פלאץ וואס מ'האט געקענט דארט צוטשעפען עפעס, איז מ'האט צוגעטשעפעט דארט א ניסל, אדער א שט, א מטבע, וואס זאל נאר נישט זיין, אנשטאטס א קנעפל כאילו, און שפעטער האט מען גענומען די שטריק און עס ארומגעבינדן ארום די ניס אדער ארום די מטבע, אזוי האט זיך די בגד געהאלטן פארמאכט, איז מעגן זיי אויך אזוי ארויסגיין שבת ווייל דאס איז די דרך מלבוש אין מדי, וכל אדם, און בעצם, יעדע מענטש מעג ארויסגיין, סיי פרופות, סיי רעולות, טייטש יעדער מעג זיך פירן אזוי ווי די מנהג אין זייער לאנד, ווייל דאס איז די דרך מלבוש אין יענע לאנד, אלא שדברו חכמים בהווה, נאר וואס דען די סיבה פארוואס מ'האט געזאגט אז ערביות, יוצאות רעולות און מדיות איז פרופות, ווייל אזוי איז געווען די דרך ווען די חכמים האבן געמאכט די אלע תקנות און זיי האבן געזאגט די הלכות, נאר וואס דען היינט אז ס'האט זיך געטוישט, אזוי ווי די דרך מלבוש איז אין א פלאץ, אזוי מעג מען ארויסגיין, זאגט די משנה ווייטער, פורפת על האבן ועל האגוז ועל המטבע, א פרוי מעג פורף זיין ס'טייטש זי מעג פארמאכן, זי מעג אריינשטופן דארט אויף דעם בגד אויף די בגד אויף די לאנגע מלבוש מעג מען אריינשטופן א שטיין אדער א ניס אדער א מטבע כדי צוצוטשעפען צו דעם דעם שטריק, ובלבד שלא תפרוף לכתחילה בשבת, אבער שבת לכתחילה טאר מען דאס נישט טון וואס דאס איז ממש א סתירה, וואס מ'האט יעצט געזען, מ'האט יעצט געזען פורפת, שפעטער זאגט ער ובלבד שלא תפרוף, די גמרא וועט זיך שטעלן אויף דעם, זאגט די הייליגע גמרא, מאי צינית, וואס מיינט דאס צינית, מ'האמיר געזען די ערשטע זאך אין די משנה, בסלע שעל הצינית, איז צינית מיינט בת ארעא, וואס טייטש אונטער די פיס, דארט ווי די עקב, די היל איז, דארט ווערט הארט, און אסאך מאל ווערט דארט א פצע, און ווי אזוי האט מען דאס אויסגעהיילט, מ'האט גענומען א מטבע, א סלע, און מ'האט עס צוגעבינדן דארט, דאס איז א דרך רפואה, און במילא איז עס א דרך מלבוש, מעג מען אזוי ארויסגיין שבת, פרעגט די גמרא מאי שנא סלע, וואס דווקא א סלע? דווקא א סלע בינדט מען צו אילימא כל מידי דאקושא מעלי לה, טאמער יעדע הארטע זאך העלפט, איז ליעבד לה חספא זאל זי נעמען סתם עפעס א שטיקל חרס, אלא נאר זאגט די גמרא, משום שוכתא, ווייל די סלע איז געווען געמאכט פון זילבער, זילבער האט אזא פייכטקייט אין זיך און די פייכטקייט העלפט צו די רפואה, איי פרעגט די גמרא ליעבד לה טסא, זאל זי נעמען סתם עפעס א שטיקל זילבער וואס דארף עס זיין דווקא מטבע? אלא משום צורתא, די צורת המטבע אזוי האבן זיי געהאלטן דעמאלטס העלפט אויך פאר די רפואה, איי פרעגט די גמרא ליעבד לה פולסא, טאמער א צורה העלפט, איז די צורה די נקודה דא. איז נעם עפעס א שטיקל האלץ, מאך אויף דעם א צורה, און בינד עס צו, וואס דארף עס זיין דווקא א מטבע? אמר אביי שמע מינה, כולהו מעלו לה, זעהן מיר פון דעם אז אלע דריי זאכן דארף מען האבן צוזאמען, עס דארף זיין סיי עפעס הארט, סיי פון זילבער, סיי מיט א צורה, וואס דאס איז נאר א סלע, די דריי צוזאמען דאס איז גורם די רפואה. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האט געזעהן אין משנה, הבנות יוצאות בחוטין, אז די מיידלעך מעגן ארויסגיין מיט חוטין און קיסמין שבאזניהם, פארציילט די גמרא, אבוה דשמואל, די טאטע פון שמואל, לא שביק להו לבנתיה, דנפקן בחוטין, פלעגט נישט לאזן זיין טעכטער ארויסגיין שבת מיט די חוטין שבאזניהם, דאס די ערשטע זאך, די צווייטע זאך איז ולא שביק להו גניאן גבי הדדי, ער האט זיי נישט געלאזט שלאפן איינער מיטן צווייטן אין איין בעט, די דריטע זאך איז ועביד להו מקוואות ביומי ניסן, אין די ניסן טעג פלעג ער זיי מאכן מקוואות, ער האט זיי נישט געלאזט טובל'ען אין די נהר פרת, דאס איז געווען די טייך, נאר האט זיי געמאכט א מקווה לעבן די טייך, און די פערדע זאך איז ומפצי ביומי תשרי, ער פלעג זיי מאכן מפצים אזעלכע מחצלאות, אזעלכע העלצעלעך אויף דער ערד, לעבן דער נהר, לעבן נהר פרת, ווייל יומי תשרי האט ער זיי יא געלאזט טובל'ען נהר פרת, אבער ער פלעג זיי מאכן מחצלאות לעבן דעם, ווייל דער ערד איז געווען דארט בלאטיג, ער האט נישט געוואלט זייער פיס זאל שמוציג ווערן שפעטער וועט עס זיין א חציצה ווען זיי טובל'ען זיך. איז די גמרא יעצט מסביר די אלע זאכן וואס דער טאטע פון שמואל האט געטון, לא שביק להו יוצאות בחוטין, קודם פרעגט די גמרא פארוואס טאקע האט ער נישט געלאזט די טעכטער ארויסגיין מיט די חוטין שבאזניהם, והאנן תנן האבן מיר דאך געלערנט יעצט אין די משנה הבנות יוצאות בחוטין אז מען מעג יא גיין מיט דעם, ענטפערט די גמרא, בנתיה דאבוה דשמואל, דצבעונין הוו, די חוטין איז געווען קאלירט, און במילא דארט איז יא געווען א חשש זיי זאלן עס אויסטוהן באווייזן פאר די חבר'טעס, אבער אונזער משנה רעדט פון חוטין וואס איז נישט קאלירט, וואס דארט איז נישט דא די חשש, און במילא האט די משנה געזאגט א מיידל מעג אזוי ארויסגיין, זאגט די גמרא די צווייטע זאך וואס אבוה דשמואל האט געטוהן, לא שביק להו גניאן גבי הדדי ער האט זיי נישט געלאזט שלאפן איינער מיטן צווייטן, איז לכאורה זאגט די גמרא וואס איז דער טעם, לימא מסייע ליה לרב הונא לכאורה פון דא איז א ראיה צו רב הונא, דאמר רב הונא, ווייל רב הונא האט געזאגט, נשים המסוללות זו בזו, רש"י זאגט מסוללות איז מתחככות משום תאוות תשמיש וואס זיי שלאפן איינער מיטן אנדערן, פסולות לכהונה, זאגט רב הונא אז די פרויען טארן נישט חתונה האבן מיט א כהן גדול, על אף וואס בעצם, זיי ווערן נישט אויס בתולה, וואס איז די פראבלעם א פרוי זאל נישט טארן חתונה מיט א כהן גדול, א כהן גדול מעג נאר חתונה מיט א בתולה, יעצט די מיידלעך, די נשים המסוללות, טוען טאקע זייער א געמיינע זאך, אבער די בתולים פארלירן זיי נישט, פון דעסטוועגן זאגט רב הונא, אז היות וואס דאס שמעקט פון זנות, איז במילא הייסט עס כאילו זענען נישט קיין גאנצע בתולות, פאר דעם טאר א כהן כהן גדול מיט זיי נישט חתונה האבן, און במילא זאגט די גמרא לכאורה פון דא א ראיה טאקע צו דעם מנהג פון אבוה דשמואל, פאר דעם האט ער נישט געלאזט זיין טעכטער שלאפן צוזאמען, ווייל ער האט נישט געוואלט זאל צוקומען צו קיין מעשה זנות, זאגט די גמרא לא, ניין, נישט דאס איז געווען די חשש פון די טאטע פון שמואל, נאר סבר כי היכי דלא לילפן גופא נוכראה, ער האט נישט געוואלט זיין טעכטער זאלן זיין צוגעוואוינט צו שלאפן לעבן א מענטש, פארוואס? ווייל ער האט טאקע נישט געוואלט זאלן מזנה זיין, אז זיי זאלן נישט זיין צוגעוואוינט צו שלאפן מיט איינעם עלן זיי נישט מזנה זיין, זאגט די גמרא ווייטער, האמער געזען ועביד להו מקווה ביומי ניסן, ער פלעג זיי מאכן א מקווה ער האט נישט געוואלט זאלן זיך טובל'ען אין נהר פרת אין די ניסן טעג, פארוואס טאקע? זאגט די גמרא מסייע ליה לרב פון דא איז א ראיה צו רב, דאמר רב, ווייל רב האט געזאגט מטרא במערבא סהדא רבה פרת, אז ווען ס'רעגנט אין ארץ ישראל זאגט דער נהר פרת וואס דער נהר פרת איז געווען אין בבל, דער נהר פרת זאגט עדות אז ס'רעגנט אין ארץ ישראל, ווייל ווען ס'רעגנט אין ארץ ישראל ווערט דער נהר פרת אנגעפילט מיט גאר אסאך וואסער, און במילא האט שמואל געהאלטן אז היות וואס דער נהר פרת איז אנגעפילט מיט רעגן וואסער, סתם אזוי, א נהר, וואס איז אנגעפילט א נהר? א טייך. א טייך איז אנגעפילט נישט מיט קיין רעגן וואסער, נאר מיט וואסער וואס קומט פון די תהום. יעצט ווען רעגן וואסער רינט אריין אין טייך דא מאכט זיך א פראבלעם. פארוואס? ווייל בעצם זיך טובל'ען מן התורה קען מען אויף צוויי אופנים. אדער אין מים חיים, וואס טייטש אין א מעיין? א מעיין איז טייטש א קוואל, א קוואל רינט די וואסער, ס'פליסט די וואסער. איז דארט טאקע אז מ'מעג זיך טובל'ען מן התורה, מעג זיך די וואסער פליסן. אבער ס'איז דא א צווייטע מין מקווה וואס מ'מעג זיך טובל'ען, וואס דאס איז א מקווה, א בור, א בור פון מי גשמים. די חילוק איז אז ביי א בור של מי גשמים, טאר נישט די וואסער פליסן, דארט דארף די וואסער שטיין, טאמער ס'פליסט איז א פראבלעם. און במילא האט שמואל געהאלטן אז היות וואס ס'איז דא אזוי סאך רעגן וואסער אין די נהר פרת, קומט אויס ס'איז דא מער מי גשמים ווי טייך וואסער, איז אז די מי גשמים זענען דא, און ס'איז זוחלין, וואס טייטש די וואסער פליסט, און מי גשמים וואס פליסט איז נישט קיין גוטע מקווה, פארדעם האט שמואל געמאכט פאר זיין טעכטער א באזונדערע מקווה זיי זאלן זיך נישט טובל'ען יומי דניסן, וואס יומי דניסן איז גראד נאך די ווינטער און די גאנצע שניי די גאנצע רעגן אלעס פארט אריין אין די נהר פרת און במילא איז דא דארט צופיל רעגן וואסער האט שמואל געמאכט א באזונדערע מקווה זאלן זיך קענען דארט טובל'ען זאגט די גמרא פליגא דשמואל וואס טייטש אבוה דשמואל האט זיך געקריגט מיט שמואל דאמר שמואל ווייל שמואל האט געזאגט נהרא מכיפיה מיברך אז א טייך ווערט פול בעיקר פון די שפת הנהר וואס טייטש א טייך בעצם ווערט נאר פול פון די תהום אפילו ס'רעגנט גאר אסאך, וויפיל זאל נאר נישט רעגענען, אלעס בעצם די רוב פון די וואסער וואס קומט צו קומט פון די תהום, נאר וואס דען די תהום איז זיך מרבה ווען ס'רעגנט אז ס'רעגנט אסאך קומט אסאך וואסער פון די תהום, און ממילא זאגט שמואל מ'מעג זיך אלעמאל טובל'ן אין א טייך אפילו נאך א ווינטער, זאגט די גמרא אבער ופליגא דידיה אדידיה שמואל אליין איז זיך סותר דא, אויף וואס האט געזאגט א צווייטע פלאץ דאמר שמואל, ווייל שמואל האט געזאגט, אין המים מטהרין בזוחלין אלא פרת ביומי תשרי בלבד, אז מ'טאר זיך נישט טובל'ן אין קיין טייך נאר תשרי טעג, וואס טייטש נאר פרת אין תשרי זעלבע זאך איז ביי יעדע טייך, ווייל תשרי, דעמאלטס איז נישט דא קיין רעגן וואסער אין די טייך, דעמאלטס איז זיכער אז ס'איז דא מער טייך וואסער ווי רעגן וואסער, זעהן מיר דא אז שמואל האלט יא ווי זיין טאטן, אז ווען ס'איז דא מער רעגן וואסער ווי טייך וואסער, טאר מען זיך נישט טובל'ן דארט. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזעהן אין די משנה פורפת על האבן, אז מ'מעג צומאכן די די גלימה, די מאנטל וואס מ'פלעגט דארט טראגן אין מדי, מעג מען פארמאכן אויף א שטיין, און מ'האמיר געזעהן סוף משנה איז דא א סתירה, ווייל די משנה זאגט ובלבד שלא תפרוף לכתחילה בשבת, פרעגט די גמרא והאמרת רישא פורפת, די משנה הייבט זיך אן אז מען מעג יא פורף זיין, וואס זאגסטו לכתחילה טאר מען נישט? אמר אביי, ענטפערט אביי, סיפא אתאן למטבע, די סיפא רעדט נאר פון א מטבע, וואס טייטש אוודאי מעג מען פארקנאקן אזא מאנטל מיט יעדע זאך, מען מעג צוטשעפען א ניס דארט, מען מעג צוטשעפען א שטיין דארט, אלעס מעג מען צוטשעפען, אבער א מטבע דאס איז שוין א פראבלעם, ווייל א מטבע איז מוקצה, און מילא לכתחילה א מטבע שבת טאר מען נישט נוצן אויף די פריפה. זאגט יעצט די גמרא, בעי אביי, האט אביי זיך מסתפק געווען, אשה, מהו שתערים ותפרוף על האגוז להוציא לבנה הקטן בשבת, צו א פרוי מעג מערים זיין און זיך באנוצן מיט אן אגוז פאר די פריפה, אבער נישט ווייל בעצם וויל זי פארמאכן דעם מאנטל מיט דעם אגוז, נאר וואס דען, זי האט א קליין קינד וואס שטייט דארט אין רשות הרבים, ער וויינט ער איז הונגעריג, גייט זי נעמט זי א אגוז, זי טשעפעט עס צו צו איר קלייד, און אזוי מעג זי דאך טראגן, איז טראגט זי עס ארויס און דעמאלטס געט זי עס פאר איר זון אן טראגן, צו מען מעג אזוי טון צו נישט, צו דאס הייסט הערמה צו נישט, וואס איז די בעיא, זאגט אביי, תיבעי למאן דאמר מערימין בדליקה, ותיבעי למאן דאמר אין מערימין בדליקה, ביי א פייער איז דא א מחלוקת, טייטש ווען ס'ברענט א פייער אין שטוב איז דא א מחלוקת פון ר' מאיר און ר' יוסי צו מ'מעג ארויסנעמען זאכן פון שטוב נישט אריין אין רשות הרבים, רשות הרבים זיכער נישט, אפילו אינעם חצר, אינעם רשות היחיד צו מ'מעג ארויסטראגן זאכן פון שטוב, איז בעצם די חכמים האבן חושש געווען אז טאמער מ'עט לאזן מענטשן ראטעווען זאכן פון א ברענעדיגע שטוב עט א מענטש אויסלעשן די פייער עט ווערן פארלוירן, און במילא האבן זיי סתם אזוי געזאגט מ'טאר נישט, בעצם טאר מען נישט, נאר וואס דען ס'דא א מחלוקת ביי בגדים צו מ'מעג, וואס טייטש אזוי? רבי מאיר האלט אז א מענטש מעג אנטוהן אלע זיינע בגדים אויף זיך, ער גייט אריין אין שטוב, ער טוט אלעס אן, און אזוי גייט ער ארויס אינדרויסן, אויף דעם האבן די חכמים נישט גוזר געווען, פארוואס? ווייל רבי מאיר האלט דאס א דרך מלבוש און במילא מעג מען, רבי יוסי האלט ניין, רבי יוסי האלט מען טאר נישט מערים זיין אנטוהן אסאך בגדים, ס'איז נישט קיין נארמאלע זאך אזוי אנצוטוהן, און במילא טאר מען דאס נישט טוהן, זאגט יעצט די גמרא לויט ביידע עט זיין א שאלה דא צו מען מעג מערים זיין צו נישט, און די גמרא איז מסביר, תיבעי למאן דאמר מערימין בדליקה, לויט די מאן דאמר וואס זאגט אז מען מעג מערים זיין ביי דליקה, עס קען זיין, התם הוא דאי לא שרית ליה, אתי לכבויי, קען זיין דארט לאט מען מערים זיין, לאט רבי מאיר מערים זיין, ווייל טאמער כ'על אים נישט לאזן ארויסנעמען זיינע בגדים, עט ער פארלעשן די פייער, ס'דא אזא חשש, אבל הכא דא, אי לא שרית ליה, לא אתי לאפוקי, דא טאמער כ'עב איר נישט לאזן צובינדן די ניס, כ'עב איר נישט לאזן מערים זיין, עט נישט צוקומען צו אן איסור, זי עט נישט גיין ארויסטראגן די ניס פאר איר קינד ווייל איר קינד וויינט, און ממילא אפשר דא לאט נישט ר' מאיר מערים זיין מיט א ניס. או דילמא, אדער אפשר קען מען זאגן פונקט פארקערט, אפילו למאן דאמר אין מערימין בדליקה, אפילו לויט די מאן דאמר אז מען טאר נישט מערים זיין ביי דליקה התם דרך הוצאה בכך, וואס טייטש? אונז האבן שוין געזען אז כלאחר יד הייסט נישט גארנישט א מלאכה, און ממילא אז א מענטש טראגט עפעס אין א מאדנע אופן וואס קיינער טוט נישט, איז סתם אזוי נישט קיין הוצאה, פארדעם. זאגט יעצט די גמרא אז אפילו איינער וואס טראגט הונדערט מלבישים וואס ר' יוסי זאגט מען טאר דאס נישט טון, פון דעסוועגן ווי נישט ווי וואס וועט זיין טאמער איינער עט ארויסטראגן הונדערט מלבישים אינעם רשות הרבים, עט ער האבן די פטור פון כלאחר יד? אוודאי נישט, פארוואס ווייל ס'איז דא מענטשן וואס טראגן הונדערט מלבישים, מענטשן וואס פארקויפן בגדים טראגן אזוי מלבישים, און במילא הייסט עס נישט אזוי מין מאדנע אז זאל הייסן כלאחר יד, און במילא אוודאי עט מען זיין מחויב אויף הוצאה טאמער מען גייט אזוי ארויס אין רשות הרבים, מה שאין כן אבל הכא אין דרך הוצאה בכך, וואס טייטש ס'איז נישט די דרך ארויסצוטראגן א ניס מיט דעם וואס מען בינדט עס צו צו א בגד, און במילא זאגט די גמרא אפשר אימא שפיר דמי אפשר דא עט ער מודה זיין אז דאס הייסט כלאחר יד, און במילא ביי כלאחר יד לאזט מען יא מערים זיין, תיקו זאגט די גמרא די ספק בלייבט שווער.